אוי רייס אפ! מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת יומא דף ס' עמוד א'. לאמיר נעמען די גמרא מיט א קורצע הקדמה. האמיר געלערנט אויפן פריערדיגן עמוד דעם דם, דם וואס איז איבערגעבליבן נאכן שפריצן אויפן מזבח, צו נאכן שפריצן אויפן היכל. איז געשטאנען די משנה, די משנה זאגט אונז ס'ווענדט זיך, יום כיפור, אדער יעדע דם וואס מ'שפריצט אינעווייניג אינעם היכל, דאס גיסט זיך ארויס אויפן יסוד אויפן מערב זייט, מה שאין כן אנדערע קרבנות א חטאת, דאס גייט אויפן דרום זייט פון די יסוד. אבער זאגט אונז די משנה, למעשה די גאנצע דם גייט אריין אין די וואסער, ס'גייט ארויס צו נחל קדרון, און דארט האט מען עס פארקויפט פאר די פארמערס. זיי האבן עס געדארפט האבן פאר זיי איז עס געווען גוט צו פערטילייזן זייער פעלדער, האבן זיי דאס געקויפט און דאס גענוצט. און די משנה לייגט אונז צו צוויי ווערטער, ומועלין בהן. זאלסטו וויסן אז דו גייסט סתם ארויסנעמען וואסער פון נחל קדרון, דו מאכסט א חשבון אה קוק, ס'איז נחל קדרון, איך דארף נישט צאלן דערפאר, ס'האט גארנישט מיט בית המקדש, זאלסטו וויסן מאכסט א טעות, ומועלין בהן. כדי צו קענען נוצן דאס, דארף מען גיין צאלן פאר הקדש. און די גמרא האט שוין געזאגט, איין מינוט, וואס הייסט מ'גייט דא צאלן? איז דאס א דין דאורייתא אדער ניין ס'איז א דין דרבנן? און אויף דעם האט די גמרא געזאגט זאלסטו וויסן אזוי, מדאורייתא ביי דם, ביי בלוט איז נישטא אזא זאך ווי מעילה, און מ'האט שוין צוטיילט דאס אויף צוויי חלקים, ס'דא די חלק פון פארדעם וואס מ'האט געמאכט די כפרה, איך האב נאכנישט געשפריצט פונעם דם, איך האב נאר גע'שחט'ן, איך האב עס אריינגעלייגט אין א כלי קיבול, איך האב נאכנישט געמאכט די הזאות אויפן מזבח, און שפעטער דא לאחר כפרה, איך האב שוין געמאכט די כפרה, איך האב עס שוין געשפריצט אויפן מזבח, און אויף דעם האט די גמרא געזאגט זאלסטו וויסן, לכולי עלמא, אויף דם איז נישט דא קיין דין מעילה, סיי פאר מען האט עס גענוצט, סיי נאכדעם מען האט עס גענוצט, קיין דין מעילה מדאורייתא איז נישט דא. נאר וואס די משנה זאגט אונז אז ס'איז יא דא א דין מעילה, דאס איז נאר מדרבנן. נאכדעם וואס מ'האט שוין געהאט די כפרה, מ'האט שוין געשפריצט, יעצט פארט עס אריין צו נחל קדרון, אויף דעם האבן רבנן געלייגט א דין מעילה מדרבנן, זאלסטו וויסן דו מוזט גיין צאלן דערפאר און דו קענסט עס נישט סתם אזוי נעמען. און אויף דעם האט די גמרא געפרעגט איין מינוט, דו זאגסט מיר אזוי, ס'איז נישט דא קיין דין מעילה מדאורייתא, און אויף דעם פרעגט ער, פון ווי נעמסטו דאס, וואס איז די מקור דערצו? און אויף דעם האט די גמרא געזאגט, עולא געבט אונז די ערשטע תירוץ, און עולא זאגט, די תורה זאגט אונז, כי נפש הבשר בדם היא, ואני נתתיו לכם על המזבח. זאגט עולא, די תורה זאגט אונז, דער דם איז לכם, אזוי ווי דיין אייגענע בלוט, אזוי ווי דו האסט א בהמה אין דיין שטאל, די בלוט פון די בהמה, נישטא קיין דין מעילה אויף דעם, איז די זעלבע זאך איז אויך דער דם, אפילו עס קומט פון א בהמה וואס איז א קרבן, אבער ואני נתתיו לכם, עס איז דיינס אזוי ווי דיין נארמאלע בהמה, און אזוי ווי ביי דיין נארמאלע בהמה נישט דוקא די מעילה, איז דא אויך נישטא קיין דין מעילה. ר' שמעון קומט און ער זאגט די זעלבע פסוק אבער א צווייטע ווארט, די תורה זאגט אונז לכפר על נפשותיכם, די תורה זאגט אונז די תכלית פון דעם דם איז איין זאך, לכפר על נפשותיכם, און פאר דעם זאלסטו וויסן קיין דין מעילה איז נישט דא, די תורה זאגט אונז זייער קלאר וואס איז די תכלית פון דעם בלוט, לכפר, און אויב אזוי מעילה איז נישט דא, פאר דעם זאלסטו וויסן מדאורייתא איז נישט דא אזא זאך ווי א דין מעילה אויף דם. רבי יוחנן קומט און ער זאגט די זעלבע פסוק, אבער די תורה זאגט אונז א צווייטע ווארט, כי הדם הוא בנפש יכפר, די ווארט הוא זאגט מיר זאלסטו וויסן די דם איז אייביג אין די זעלבע מצב, צו מען האט יא שוין געמאכט א כפרה דערמיט, צו מען האט נאך נישט געמאכט א כפרה דערמיט, זאלסטו וויסן הוא, ס'בלייבט אין די זעלבע מצב, ס'טוישט זיך נישט, סיי לפני כפרה, סיי לאחר כפרה, די מצב פון דעם דם איז די זעלבע זאך, און אזוי ווי דו פארשטייסט לאחר כפרה איז נישט דא קיין דין מעילה דערמיט, מען האט שוין גענוצט דערמיט, אויב אזוי איז נישט דא קיין דין מעילה, אזוי אויך לפני כן איז אויך נישט דא קיין דין מעילה. און אויף דעם האט די גמרא געפרעגט איין מינוט, דו זאגסט מיר די הוא אז די תורה זאגט מיר דם טוישט זיך קיינמאל נישט, קודם כפרה לאחר כפרה איז אייביג די זעלבע זאך, און אזוי ווי לאחר כפרה איז נישט דא קיין מעילה, קודם לכן איז אויך נישט דא. אפשר מאך די צושטעל פונקט פארקערט, מאך אזוי, אזוי ווי קודם כפרה איז יא דא דין מעילה, ווי יעדע נארמאלע זאך פון קדשים איז נארמאל דא מעילה, אזוי אפילו לאחר מכן איז אויך דא דין מעילה. ווער זאגט דיך מ'שטעלט צו פארדעם צו נאכדעם, אפשר מאך פארקערט, שטעל צו נאכדעם צו פארדעם. און אויף דעם האט ער געענטפערט זאלסטו וויסן, אין לך דבר שנעשית מצוותו ומועלין בו. ס'איז נישט דא אזא זאך וואס מ'האט שוין געענדיגט די מצוה דערמיט, און נאך אלץ זאל זיין א דין מעילה דערמיט. און וויבאלד איך זאג דיר אזא כלל, אז ווען איך ענדיג מיט א זאך איז נישט דא קיין דין מעילה דערמיט, דאס מיינט אז לאחר כפרה קען נישט זיין קיין דין מעילה אויף דעם דם. און אויב אזוי, וויבאלד די תורה זאגט אונז דאך די ווארט הוא, אז דם טוישט זיך קיינמאל נישט, מוז די פאר כפרה קוקן צו לאחר כפרה. און אזוי ווי לאחר כפרה איז נישט דא קיין דין מעילה דערמיט, פארוואס? ווייל שנעשה מצוותו, מען האט שוין געענדיגט דערמיט, מען האט גארנישט מער וואס צו טון דערמיט, אויב אזוי קען נישט זיין קיין דין מעילה אויף דעם. די זעלבע זאך איז אויך פאר דעם, די פאר דעם קוקט צו נאך דעם, און זאלסטו וויסן אפילו פאר דעם מדאורייתא איז נישט דא קיין דין מעילה דערויף. איז מיט דעם לאמיר יעצט אנהייבן מיט די לעצטע שורה דף נ"ט עמוד ב', און אויף דעם פרעגט די גמרא איין מינוט, ולא, איז דאס טאקע אמת וואס דו זאגסט מיר דא? דו האסט מיר געזאגט א מורא'דיגע שטארקע כלל, אין לך דבר שנעשה מצוותו, און נאך אלץ איז דא מעילה דערמיט, ס'איז נישט דא א זאך ווען איך ענדיג עס, איז געענדיגט, ס'איז נישט דא א זאך נאכן ענדיגן, נאך אלץ זאל זיין א דין מעילה דערויף, און אונז האבן דאס בעצם געלערנט פון א פסוק, און אונז האבן געוואלט זאגן דאס באשטייט, וויבאלד די תורה זאגט אונז, נר ונפש, כי תמעול מעל, וחטאה בשגגה מקדשי השם, קדשי השם האסטו געוואלט זאגן, וואס מיינט קדשי השם? א זאך וואס נאך באלאנגט צו הקדש, א זאך וואס הקדש האט נאך עפעס א תכלית דערפון, אבער די מינוט וואס הקדש האט נישט קיין תכלית דערפון, אויב אזוי איז עס גארנישט, און פאר דעם נישט דא קיין דין מעילה דערפון. און אויף דעם פרעגט די גמרא ולא, איז דאס טאקע אמת, אז ס'נישט דא אזא זאך וואס איך האב שוין געענדיגט דערמיט און נאך אלץ איז דא א דין מעילה? אויף דעם פרעג איך דיר ס'איז יא דא, והרי תרומת הדשן, די תורה זאגט מיר ביי תרומת הדשן, והרים את הדשן אשר תאכל האש את העולה על המזבח ושמו אצל המזבח, און פון די ווארט ושמו לערנט גמרא אין פסחים, זאלסטו וויסן דו מוזט עס לייגן דארטן, און אז דו גייסט עס אוועקנעמען, זאלסטו וויסן ס'דא א דין מעילה דערויף. דאס הייסט, דער כהן גייט צופרי, ער גייט ארויף אויפן מזבח, ער נעמט אביסל אש, זאכן וואס זענען געבליבן פון די פריערדיגע נאכט, ער נעמט זיין שאוועל נעמט עס אראפ, און ער לייגט עס אויפן זייט פונעם מזבח, ושמו אצל המזבח, און די תורה זאגט מיר זאלסטו וויסן, דער כהן האט עס געלייגט אויפן ערד, ער האט שוין געענדיגט מיט וואס ער דארף טון, נאך אלץ נעם עס נישט אוועק, זאלסטו וויסן עס איז דא א דין מעילה אויף דעם. איז זעסט דאך פון דא, עס איז דא אזא מושג, א זאך וואס מען האט שוין געענדיגט די עבודה, און נאך אלץ איז דא א דין מעילה דערמיט, און אויב אזוי פרעג איך דיך, ווען די תורה זאגט מיר ביי דם אז דם טוישט זיך קיינמאל נישט, האט אייביג די זעלבע דין, און דו זאגסט אה ניין, קוק צום סוף, ווייל צום סוף איז עס דאך א זאך וואס מען האט שוין געטון די עבודה, און איינמאל איך האב שוין געענדיגט די עבודה קען נישט זיין קיין דין מעילה. און אויף דעם פרעג איך דיר, עס קען יא זיין מעילה. אזוי ווי ביי תרומת הדשן זע איך, איך האב שוין געענדיגט די ארבעט דערפון, נאך אלץ איז דא א דין מעילה. וויל איך דיר זאגן די זעלבע זאך ביים דם אויכעט, יא דו האסט שוין געשפריצט פון דעם דם, יא דו האסט שוין געהאט א כפרה דורך דעם דם, אבער למעשה קען נאך אלץ זיין אז מ'זאל עובר זיין אויף מעילה, ווייל אפילו איך האב שוין געענדיגט די דזשאב קען נאך אלץ זיין אז עס איז דא א דין מעילה, אזוי ווי איך זעה ביי תרומת הדשן. און אויף דעם ענטפערט די גמרא, משום דהוה תרומת הדשן ובגדי כהונה שני כתובים הבאים כאחד. זאגט ער אזוי. דו האסט געטראפן תרומת הדשן, איך וועל דיר טרעפן נאך איינס. די תורה זאגט מיר, ווען די כהן גדול ענדיגט מיט זיין עבודה יום כיפור, זאגט אונז די תורה, ובא אהרן אל אוהל מועד, ופשט את בגדי הבד אשר לבש בבואו אל הקודש, והניחם שם. פון דעם והניחם שם לערן איך ארויס, ער דארף עס לאזן דארטן, ס'טעון גניזה, און אויב דו גייסט זיך נוצן דערמיט, ביסטו עובר אויף מעילה. דאס הייסט כ'האב דא קליידער וואס מ'האט שוין געענדיגט מיט דעם, מ'גייט גארנישט מער טון דערמיט. והניחם שם, טעון גניזה, און אז דו וועסט עס נעמען ביסטו עובר אויף מעילה. האב איך בעצם דא צוויי פעלער וואס כ'האב שוין געענדיגט די עבודה און איך בין עובר אויף מעילה, תרומת הדשן און די בגדי הכהונה. יעצט, אבער היות כ'האב דא צוויי פלעצער, דאס הייסט שני כתובים הבאים כאחד. וואס מיינט דאס שני כתובים הבאים כאחד מיינט, נארמאל ווען די תורה וויל דיר אויסלערנען א איסור, זאגט עס די תורה דיר איין מאל, און פון דארט לערנסטו לכל התורה כולה. תורה זאגט דיר א איסור, און יעדע זאך וואס איז ענליך קוקט צו דארט און זאגט אה, אזוי ווי דארט איז אסור, אויף די אלע אנדערע פלעצער זענען אויך אסור. אבער דא האב איך די זעלבע זאך צוויי מאל, איך האב געענדיגט מיט דיין עבודה, זאגט מיר די תורה לאז עס דארטן און דו גייסט עובר זיין אויף מעילה. פארוואס דארף די תורה איבער'חזר'ן צוויי מאל, איינמאל ביי תרומת הדשן, איינמאל ביי די בגדי כהונה? נאר וואס, די תורה וויל דיך עפעס אויסלערנען? אז דווקא אויף די צוויי פלעצער, דווקא ביי תרומת הדשן, דווקא ביי די בגדי כהונה, נאר אויף די צוויי פלעצער זאלסטו וויסן, דארטן איז דא א דין מעילה נאכדעם. יא, איך ווייס דו האסט שוין געענדיגט די עבודה, אבער דווקא אויף די פלעצער איז דא א דין פון מעילה. אבער איבעראל אנדערש ווי דו זאלסט נאר זיין ווי למשל ביי דם נישט דא קיין מעילה איינמאל דו האסט געענדיגט פאר דעם זאג איך דיר וויבאלד דארטן איז שני כתובים הבאים כאחד וכל שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדים די תורה חזר'ט עס דווקא איבער צוויי מאל איינמאל תרומת הדשן איינמאל בגדי כהונה צו זאגן יא דווקא די צוויי פלעצער ביי זיי ביסטו עובר אויף מעילה אפילו דו האסט שוין געענדיגט. אבער נישט אויף ערגעץ אנדערשט, און פאר דעם קען מען נישט פרעגן יעצט אה דם, ווי קען זיין נאך דער דם זאל איך נאך אלץ עובר זיין אויף מעילה, אזוי ווי איך זעה ביי תרומת הדשן, זאג איך דיר ניין ניין ניין, תרומת הדשן שני כתובים הבאים כאחד, תרומת הדשן מיט בגדי כהונה נאר די צוויי, און אויב אזוי דם, דארטן ביסטו נישט עובר איינמאל מען האט שוין געענדיגט, און אויב אזוי קומט זיך צוריק דער פריערדיגער לימוד פון רבי יוחנן, תורה זאגט אונז הוא. דם האט אייביג די זעלבע הלכה, פארדעם און נאכדעם האט עס די זעלבע הלכה. אזוי ווי נאכדעם איינמאל מ'האט שוין געמאכט די מצוה איז נישט דא קיין דין מעילה דערויף, אזוי אויך איז פארדעם נישט דא קיין דין מעילה דערויף. און אויב אזוי קומט ווייטער צוריק די לימוד פון רבי יוחנן און ס'קלאפט זייער גוט. אויף דעם פרעגט די גמרא יעצט, הניחא לרבנן דאמרי והניחם שם מלמד שטעונין גניזה. דאס איז זייער גוט. דו זאגסט מיר אז דא א דין ביי תרומת הדשן זאגט מיר די תורה לאז עס דארטן אויב נישט ביסטו עובר אויף מעילה, בגדי כהונה ביסטו עובר אויף מעילה. זייער גוט, האב איך שני כתובים הבאים כאחד. אבער אלא לרב דוסא דאמר בגדי כהונה ראוין הן לכהן הדיוט, לפי רב דוסא וואס ער זאגט ניין, זאלסטו וויסן מ'קען עס יא איבערנוצן. ווען די תורה זאגט מיר והניחם שם מיינט עס נאר צו זאגן, זאלסטו וויסן אז דער כהן גדול קען נישט קומען נעקסט יאר מיט די זעלבע קליידונג קדשי קדשים. אבער נישט טעון גניזה, ס'איז נישט אז מ'איז עובר אויף מעילה. קומט דאך אויס די איינציגסטע פלאץ וואס איך זעה אזא דין, אז נאכדעם וואס איך האב שוין געענדיגט די עבודה, איז מען נאך אלץ עובר אויף מעילה, דאס איז נאר ביי תרומת הדשן. און אויב אזוי קען איך תרומת הדשן לערנען פאר אלע אנדערע פלעצער אויך. און אויב אזוי קומט צוריק מיין ערשטע טענה, דם, זאל זיין נאכדעם וואס איך האב שוין געענדיגט מיטן דם, אויך ביסטו עובר אויף מעילה, און איך לערן די סוף פון אנהייב. אזוי ביים אנהייב איז א נארמאלע זאך וואס איז קדשים איז דא א דין מעילה, ביים סוף זאל אויך זיין א דין מעילה. און אויב אזוי פרעג איך דיר יעצט מאי איכא למימר. ווייטער, קומט צוריק מיין טענה, אפשר דארף איך לערנען די סוף פונעם אנהייב און עס איז יא דא א דין מעילה אפילו מען האט שוין געענדיגט. איי ווי זע איך אזא געדאנק ווען איך האב שוין געענדיגט און נאך דא א דין מעילה? יא, קוק ביי תרומת הדשן. איי ס'איז שני כתובים הבאים כאחד? ניין ס'איז נישט, ווייל בגדי כהונה איז נישטא קיין דין מעילה דערויף, מ'קען עס נוצן, דער כהן גדול ער קען עס נישט איבערנוצן קומענדיגע יאר, אבער והניחם שם זאגט מען נישט אז ס'איז דא א דין מעילה. און אויף דעם ענטפערט די גמרא משום דהוה תרומת הדשן ועגלה ערופה שני כתובים הבאים כאחד. איך האב געטראפן נאך א פלאץ פאר דיך וואס די זעלבע זאך איך האב שוין געענדיגט, און נאך אלץ זאלסטו וויסן איז דא א דין מען טאר זיך נישט נהנה זיין דערפון, און ווי איז דאס? ביי עגלה ערופה. די תורה זאגט אונז דארטן אז מען דארף עס נעמען די עגלה צו נחל איתן, און דארטן וערפו שם את העגלה בנחל. ווען די תורה זאגט מיר וערפו שם, לערן איך פון דעם אז אפילו מען האט שוין געענדיגט מיט די בהמה, קיין הנאה מעג מען נישט האבן דערפון. קומט דאך אויס ווייטער האב איך צוויי פלעצער וואס די תורה זאגט מיר, יא דו האסט געענדיגט, אבער נאך אלץ מעגסטו נישט האבן קיין הנאה, תרומת הדשן מיט עגלה ערופה, און אויב אזוי, וכל שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדים, קען איך נישט לערנען פון דארט און אריבער צו דם, איז דם ווידער א זאך וואס מען האט שוין געענדיגט די עבודה און איינמאל איך האב שוין געענדיגט קען נישט זיין מען איז עובר אויף מעילה, און אויב אזוי איז רבי יוחנן'ס תירוץ זייער גוט ווייטער. זאלסטו וויסן מען איז נישט עובר אויף מעילה, פארוואס ביסטו נישט עובר אויף מעילה? ווייל די אנהייב לערנט פון סוף, אזוי ווי ביים סוף, איינמאל כ'האב שוין געענדיגט קען איך נישט עובר זיין מעילה, אזוי אויך די אנהייב, פאר כפרה ביי דם ביסטו נישט עובר אויף מעילה. טענה'ט די גמרא הניחא למאן דאמר אין מלמדים, דאס איז אלעס זייער גוט לפי די מאן דאמר וואס האלט, שני כתובים הבאים כאחד, זאגט מיר די תורה, דווקא אויף די פלעצער איז די הלכה אזוי אבער נערגעץ אנדערש נישט, אבער אלא למאן דאמר מלמדים מאי איכא למימר, אבער לפי די מאן דאמר וואס האט געהאלטן אז ניין, ס'נישט דא א דין פון שני כתובים הבאים כאחד, און מען קען יא לערנען, און אויב אזוי קען איך ווייטער לערנען פון דארט צו דם, אויב אזוי קען איך ווייטער טענה'ן ביי דם, אזוי ביים אנהייב דא א דין מעילה, ביים סוף זאל אויך זיין א דין מעילה, דאס הייסט אז מדאורייתא זאל זיין א דין מעילה אויף דם.

אים זאלסטו לייגן, דווקא דא ביי תרומת הדשן, אים זאלסטו לייגן דארטן, און ס'איז דא אויף דעם אז דו וועסט עס נעמען ביסטו עובר אויף מעילה, אבער דאס האט א שפעציעלע דין דווקא ביי תרומת הדשן, ושמו, אים זאלסטו לייגן. קען איך לערנען פון דארטן ערגעץ אנדערש? ניין, ווייל די תורה סטרעסט מיך ושמו. די זעלבע זאך איז ביי עגלה ערופה. תורה זאגט מיר די ווארט הערופה, וואלט געקענט שטיין נאר, את עגלה ערופה. תורה זאגט מיר הערופה, אה, דעם באקאנטן עגלה ערופה, אים, ביי אים זאלסטו וויסן דא א איסור הנאה. אבער לערנען פון אים אויף ערגעץ א צווייטן פלאץ קען איך נישט לערנען, און אויב אזוי ווייטער קען איך נישט לערנען פון דארטן נישט צו דם, איז ווייטער ווייס איך נאר ביי דאם אז די תורה זאגט מיר זאלסטו וויסן הוא אז ס'מוז בהווייתו תהיה און ס'רוקט זיך נישט פון פלאץ אזוי ממילא זאג איך דיר אזוי ביים סוף זאלסטו וויסן נישט דא קיין דין מעילה, לכתחילה איז אויך נישט דא אויף דעם קיין דין מעילה. קומט צוריק רבי יוחנן'ס פשט זייער גוט, די תורה זאגט מיר הוא בהווייתו תהיה. כ'האב אן אפשן, אדער זאל די אנהייב לערנען פונעם סוף, אדער די סוף פונעם אנהייב. אויב לערנט די סוף פונעם אנהייב איז דא א דין מעילה. נאר ס'קומט אויס אפילו לאחר כפרה זיין א דין מעילה. און דאס קען נישט זיין. ווייל אין לך דבר, אז שנעשית מצוותו ומועלין בו. איי דו זעהסט ביי תרומת הדשן? איי דו זעהסט ביי עגלה ערופה? יא, דאס איז ספעציעלע דינים ווייל די תורה נוצט א ספעציעלע לשון, אדער וויבאלד כ'האב דארט שני כתובים הבאים כאחד. מילא קען דאך נישט זיין אז די סוף זאל לערנען פון די אנהייב, אלא מאי מוז איך זאגן די אנהייב לערנט פונעם סוף, און אזוי ווי ביים סוף איז נישט דא קיין דין מעילה, זאגט מיר די תורה הוא, ביים אנהייב איז אויך נישט דא קיין דין מעילה. און פאר דעם רבי יוחנן'ס לימוד איז א פיינעם לימוד. זאגט די גמרא יעצט והני תלתא והני תלתא קראי בדם למה לי. למעשה, אונז האבן דא געהאט דריי פארשידענע תירוצים. לאמיר יעצט פארשטיין רבי יוחנן, אז דו קוקסט אן דעם פסוק, די תורה זאגט אונז לכם, לכפר, הוא, די הוא פארשטיי איך האסטו מיר יעצט מסביר געווען, די אנהייב קוקט צום סוף, ס'איז נישט דא קיין דין מעילה מדאורייתא, פיין האסט מיר גוט מסביר געווען. וואס אבער וויל די תורה מיר אויסלערנען מיטן ווארט לכם? וואס וויל די תורה מיר אויסלערנען מיטן ווארט לכפה? וואס טוסטו מיט דעם? און אויף דעם זאגט ער אזוי, חד, דער לכם, למעוטי מנותר. דאס לערנט מיך אויס א דין פון נותר וחד למעוטי ממעילה וחד למעוטי מטומאה. זאגט ער אזוי, איך האב טאקע לכם, איך האב טאקע לכפר, און איך האב די הוא. די הוא האב איך דיר מסביר געווען מיט דעם ביסטו אקעי. יעצט ווילסטו וויסן וואס איך לערן פון די לכם? זאגט ער אזוי, די ערשטע זאך איז חד למעוטי מנותר. און לאמיר מאכן דעם חשבון אזוי. די ערשטע זאך וואס קען מען זיך ארויסלערנען איז אזוי, ביי דם, א מענטש וואס זאל גיין עסן דם, שוגג, ער האט נישט געכאפט וואס ער עסט דא איז דם, בשוגג איז ער חייב חטאת, במזיד איז ער חייב כרת. יעצט, א מענטש וואס עסט נותר, כ'האב איבערגעבליבענע פלייש, וואס אויף דעם איז דא א דין נותר, דעם דריטן טאג נאכדעם וואס מען האט מקריב געווען א קרבן, דריטן טאג איז נותר, יעצט אויב עס איך נותר, בשוגג בין איך עובר על חטאת, במזיד בין איך חייב כרת. בעצם די זעלבע דינים סיי ביי דם און סיי ביי נותר. און אויף דעם זאג איך דיר אזוי, וואס געשעט יעצט אויב דעם דם האסטו געגעסן בשוגג, אבער די נותר דאס האסטו געגעסן במזיד? און פאר דעם בעצם באקומסטו כרת אויפן נותר חלק, און אויפן דם אויף דעם באקומסטו א חטאת. און אויף דעם זאג איך דיר זאלסטו וויסן, די דם, עס זאגט מיר די תורה די ווארט לכם, די דם טעיקס פרעסעדענט, די דם איז שטערקער און ער שרייבט איבער דעם ח ו דעם דעם די עונש וואס דו גייסט דא באקומען פארן נותר. בעצם פארן נותר עסן במזיד וואלסטו באקומען כרת, אבער היות דו האסט אויך געגעסן בשעת מעשה דם, און פארן דם בשוגג באקומסטו דאך נאר א חטאת, זאלסטו וויסן די דם נעמט איבער ס'כאילו דו האסט נאר געגעסן דם, און דאס וואס די תורה זאגט מיר, זאלסטו וויסן ואני נתתיו לכם על המזבח, די דם איז שטערקער ווי די נותר. יעצט כ'ווייס פון די פון די דם זייט ביסטו חייב א חטאת, פאר די נותר זייט ביסטו חייב כרת ווייל דאס איז געווען במזיד, אבער די דם נעמט איבער און ס'כאילו דו האסט נאר געגעסן דם, די נותר פאלט ארויס פון דא און קיין חיוב כרת האסטו נישט. וחד למעוטי ממעילה דאס האבן מיר שוין געזאגט, די הוא לערנט אונז אויס אז ס'נישט דא קיין דין מעילה אויף דעם מדאורייתא, וחד און די לכפר לערנט אונז אויס למעוטי מטומאה. די זעלבע זאך א מענטש וואס איז טומאת הגוף און ער עסט קדשים, יעצט אז ער גייט עסן דם בשוגג איז ער חייב חטאת, אז ער גייט עסן במזיד דם איז ער חייב כרת, א מענטש וואס איז טמא און ער גייט עסן קדשים, בשוגג איז ער חייב חטאת, במזיד איז ער חייב כרת. וואס איז יעצט ווען ער האט געגעסן דם פון קדשים, וואס אויף קדשים בעצם די חלק טמא דאס איז געווען במזיד, די חלק דם דאס איז געווען בשוגג, זאגט ער זאלסטו וויסן, דם נעמט איבער, דו ביסט נאר חייב דעם שוגג אויפן חטאת און דו גייסט נישט באקומען כרת, פארוואס? ווייל די תורה זאגט מיר זאלסטו וויסן, לכפר, די דם נעמט עס איבער, און ער ווערט יעצט באלעבאס דא, און ער מאכט זיכער ער ווערט שטערקער, און אפילו בעצם איז דא א כרת דא ווייל דו האסט געמאכט א זאך במזיד פון טומאה, אבער ניין, די דם נעמט איבער און ער ווערט שטערקער און דו ביסט נאר חייב דעם חטאת. זאגט די גמרא אבער אבל פיגול לא צריך לא צריך למעוטי קרא, פון פיגול וואס בעצם וואלט געקענט איבערלערנען די זעלבע זאך ווייטער פיגול איז דא אז מען דעך בשוגג ביסטו חייב חטאת, במזיד ביסטו חייב כרת, אפשר דארף איך האבן נאך א לימוד פאר פיגול אויכעט, און אויף דעם זאגט ער ניין, אבל מפיגול לא צריך למעוטי קרא, צו זאגן אז דם נעמט איבער דעם גאנצן דין פון פיגול זאלסטו וויסן דאס דארף איך נישט האבן. פארוואס זאגט ער אזוי? דתנן, כל שיש לו מתירים בין לאדם בין למזבח חייבים עליו משום פיגול, ודם עצמו מתיר הוא. זאגט ער אזוי, ווען איז דא א דין פון פיגול, דאס איז נאר א זאך וואס איז געווען אסור, און ס'ווערט שפעטער מותר דורך א צווייטע זאך, ווי למשל בשר. בשר, פאר איך גיי נישט שפריצן די בלוט אויפן מזבח, נישט איך קען פארברענען די פלייש אויפן מזבח, נישט די כהן אדער די ישראל וואס וועלכע קרבן זאל נאר זיין, קען גיין עסן פון דעם פלייש. ווען קען איך גיין עסן פון דעם פלייש? ווען קען איך פארברענען דעם פלייש אויפן מזבח? דאס איז איינמאל איך האב געמאכט דעם דם, איך האב געשפריצט דעם דם אויפן מזבח, איז די דם ענעיבלט מיך אז מיין פלייש זאל ווערן א כשר'ע פלייש סיי פאר די מזבח סיי פארן עסן. און זאלסט וויסן, ווען קען פיגול חל זיין? דאס איז נאר פאר אזא זאך וואס איז געווען אסור, און שפעטער דורך א צווייטע זאך ווערט ער מותר. און פאר דעם פיגול קען חל זיין אויף פלייש. פאר דעם ווען א מענטש האט א מחשבה, איך גיי עס עסן חוץ לזמנו, חוץ למקומו, צו ער האט די גאנצע מחשבה בשעת'ן זריקה, צו ער מאכט עס בשעת'ן הקטורה, אדער בשעת'ן שחיטה, קען פיגול חל זיין נאר אויפ'ן פלייש. דם איז א זאך וואס ווערט קיינמאל נישט מותר. ס'איז נישט דא עפעס א אקציע וואס איך טו, און נאכדעם וואס איך האב דאס געטון ווערט די דם מותר. און פאר דעם קען בכלל נישט חל זיין א איסור פיגול אויף דם, פאר דעם דארף איך נישט האבן די די דעם לימוד און זאגן, זאלסטו וויסן, דם איז שטערקער ווי דם פיגול, ניין איך דארף דאס נישט האבן ווייל דם קען קיינמאל נישט ווערן פיגול, און אויב דו האסט געגעסן דעם דם, וועסטו נישט עובר זיין אלס פיגול קיינמאל נישט. פֿאַר טומאה דאַרף איך דיך האָבן, פֿאַר נותר דאָרטן דאַרף איך דיך האָבן. מה שאין כן, פּיגול, פּיגול מיט דם דאָס גייט נישט צוזאַמען, ווײַל פּיגול קען נאָר חל זײַן אויף פֿלייש, אַ זאַך וואָס איז געווען אָסור און גייט שפּעטער ווערן מותר דורך דעם וואָס כ'האָב געמאַכט אַ צווייטע זאַך. און פֿאַר דעם דאָ, וויבאַלד דם קען קיינמאָל נישט זײַן אַ זאַך וואָס זאָל ווערן מותר, איז אויף דם נישט דאָ קיין דין פּיגול, און פֿאַר דעם דאַרף איך נישט האָבן קיין ספּעציעלע לימוד. פאר דעם זאגט רבי יוחנן זאלסטו וויסן, יא, כ'האב טאקע א פסוק, און דער פסוק האט בעצם אין זיך דריי זאכן, זאלסטו וויסן אבער, אין דעם פסוק לערן איך ארויס דריי פארשידענע זאכן, לכם, לכפר, הוא, איינס איז פאר נותר, איינס איז פאר טומאה, און איינס זאלסטו וויסן איז פאר טאקע פאר, אז זאלסטו וויסן אז ס'נישט דא קיין דין מעילה ביי די. און מיט דעם זאגט די משנה, כל מעשה יום כיפור האמור על הסדר אם הקדים מעשה לחבירו לא עשה כלום. הייבט די משנה אן א פרישע טאפיק, און די משנה גייט יעצט צוריק צו יום כיפור, און זאגט מיר די משנה אזוי, כל מעשה יום כיפורים, אלע אלע עבודות פון יום כיפור, מען האט אדורכגעלערנט אלע משניות'ן וואס מען איז אדורכגעגאנגען די גאנצע עבודה פון יום כיפורים, מען האט שוין געשמועסט וואס מען דארף טון, און אלעס איז געווען בעיסט אויף פסוקים, מ'האט געזאגט די כהן דארף זיך מתוודה זיין אויף זיין פר, דאס איז די ערשטע עבודה, ער שטייט ביי זיין פר און איז זיך מתוודה פאר זיך מיט זיין פרוי, שפעטער האט מען געזאגט ער גייט מאכן די גורל מיט די שעירים, וועלכע איז די גורל לשם, גורל לעזאזל, דאס איז די גאנצע עבודה וואס ער דארף מאכן, שפעטער גייט ער צוריק צו זיין פר און איז זיך נאכאמאל מתוודה פאר אחיו הכהנים, שפעטער גייט און ער גייט שעכטן דעם פר, שפעטער גייט ער ווייטער און ער גייט מאכן די חפינה פון די קטורת, און בשעת מעשה ווי לאנג ער שטייט און מאכט דעם קטורת, האב איך איינעם וואס שטייט על רובד הרביעי און ער מישט דארט אין דאס דם, שפעטער גייט ער אריין לפני ולפנים, ער גייט מאכן די מעשה הקטורת, ער קומט צוריק ארויס ער נעמט דעם דם הפר, גייט אריין אין קדשי קדשים, און דארטן גייט ער שפריצן אחת למעלה שבע למטה. שפעטער קומט ער צוריק ארויס, ער גייט שעכטן דעם שעיר. דעם דם השעיר נעמט ער צוריק אריין אין קדשי קדשים, ווייטער שפריצט אחת למעלה שבע למטה. שפעטער גייט ער ארויס פון קדשי קדשים און ער גייט שפריצן אויפן פרוכת אחת למעלה שבע למטה פון דם הפר, נאכאמאל אחת למעלה שבע למטה פון דער דם השעיר. ער מישט זיי אויס און ער גייט צו צום קליינעם מזבח, דארטן דארף ער לייגן על קרנות המזבח, שפעטער אויף דער אויבערשטער חלק פון דעם מזבח, שפעטער גייט ער אויסגיסן דאס דם, גיסט עס אריין צו יסוד המזבח, שפעטער האט מען גערעדט פון איל, אילו מיט איל העם, דאס איז נאך נישט א זאך וואס מען האט געלערנט, וואס מען גייט נאך לערנען, און נאך א זאך וואס מען גייט באלד קומען איז אויכעט די הוצאת כף ומחתה. איז די גאנצע פלאן, די גאנצע עבודה וואס מען דארף דא מאכן יום כיפור. אויף דעם זאגט אונז די משנה, כל מעשה יום הכיפורים האמור על הסדר, אם הקדים מעשה לחבירו לא עשה כלום. אויב גייסטו דא אויסמישן זאכן, זאלסטו וויסן, וואס האט אויסגעמישט, האסט געמאכט א זאך צו פרי, ס'איז גארנישט וואס דו האסט געמאכט, דארפסט עס איבערמאכן ווען ס'קומט אן די ריכטיגע צייט. אז דו זאלסט גיין מאכן א זאך צו פרי, זאלסטו וויסן, ס'טויגט נישט. און די משנה געבט אונז דא א משל. הקדים דם השעיר לדם הפר. לאמיר זאגן דער כהן גדול איז געווען אינעווייניג אין קדש קדשים. ער האט שוין געשפריצט לפני ולפנים פונעם דם הפר, דם השעיר. יעצט קומט ארויס און ער וויל שפריצן אויפן פרוכת, און נארמאל וואלט ער געדארפט ערשט שפריצן פון די דם הפר און שפעטער דם השעיר, איז ער געגאנגען האט ערשט געמאכט דם השעיר און שפעטער דם הפר, האט געמאכט אביסל א טעות, הקדים דם השעיר לדם הפר, יחזור ויזה מדם השעיר לאחר דם הפר, איז אפילו דו האסט שוין געשפריצט בעצם פונעם דם השעיר, ווייל דו האסט בטעות ערשט געמאכט אויפן פרוכת דעם דם השעיר פאר דעם דם הפר, זאלסטו וויסן, גיי מאך יעצט דם הפר, און שפעטער דארפסטו איבערמאכן נאכמאל דעם דם השעיר, דאס הייסט דעם דם השעיר וואס דו האסט פריער געמאכט איז לא עשה כלום, מיט דעם האסטו גארנישט געמאכט, דארפסטו עס איבערמאכן ווען עס קומט די ריכטיגע צייט. זאגט די משנה יעצט נאך א דין, אם עד שלא גמר את המתנות שבפנים, וואס איז דער כהן גדול שטייט אינעווייניג קדשי קדשים, ער האלט אינמיטן מאכן די עבודה דארטן, לאמיר זאגן פונעם פר, אחת למעלה שבע למטה, יעצט נשפך הדם, האט זיך אויסגעגאסן דאס בלוט, ער האט שוין געשפריצט אחת למעלה, שפעטער אויף אראפ, אחת ואחת, אחת ושתיים, אחת ושלש, ס'גיסט זיך אויס, די דם האט ער מער נישט. וואס דארף ער יעצט טון? זאגט די משנה, יביא דם אחר ויחזור בתחילה מבפנים, וואס ער דארף יעצט טון איז, ברענגט ער נאכמאל א פרישן פר, און ער דארף נאכמאל גיין שפריצן פונעם דם. נאר לאמיר אנקוקן יעצט די סדר הפר. די סדר הפר קומט בעצם אז איך מוז ברענגען א פרישן פר, מוז איך צוריק גיין צו די שחיטת הפר. יעצט די שחיטת הפר קומט דאך פארן קטורת. קומט אויס אז אויב מיין דם הפר האט זיך אויסגעגאסן און איך מוז ברענגען א פרישן פר, דארף איך איבערמאכן די שחיטת הפר, איך דארף איבערמאכן די חפינה, איך דארף איבערמאכן דעם קטורת, און ערשט נאכדעם קען איך גיין שפריצן יעצט מיטן בלוט. און וואס זאל איך טון? ויחזור בתחילה, בתחילה מבפנים. דו הייבסט נאכאמאל אן די גאנצע דם הפר, הייבסט נאכאמאל אן פון פריש, אחת למעלה, אחת ואחת, אחת ושתיים, אחת ושלוש, אחת וארבע, אחת וחמש, אחת ושש, אחת ושבע, און שפעטער גייסטו ווייטער מיטן דם השעיר. דאס הייסט, די סדר מוז אלעס קלאפן. וואס איז אבער ווען ער שטייט אין קדשי קדשים, און ער האלט מיטן דם השעיר, און דארטן האט זיך עס אויסגעגאסן? דא איז שוין לייכטער. ער גייט צוריק צום שחיטת השעיר, דאס הייסט ער גייט נאר צוריק איין סטעפ, גייט צוריק ארויס, שעכט א פרישן שעיר, קומט צוריק אריין אין קדשי קדשים, און ער הייבט אן נאכאמאל, דם השעיר, אחת למעלה ושבע למטה, דאס הייסט ער מאכט נישט פשוט ווייטער, לאמיר זאגן ער האט שוין געשפריצט דריי מאל, גייט נישט יעצט ווייטער שפריצן פיר, פינף, זעקס, ניין, ער הייבט נאכאמאל אן די גאנצע סעט, אחת למעלה ושבע למטה. וכן בהיכל, די זעלבע זאך איז אויך אין היכל, אויב ביים היכל שטייט ער און ס'האט זיך אויסגעגאסן דעם דם, אויף דעם זאל ער וויסן, האט זיך אויסגעגאסן, פיין, די גאנצע סעט דארפסטו איבערמאכן. יעצט ער מוז נישט צוריק אנהייבן די שחיטה, ווען ער לאמיר זאגן די פר האט זיך אויסגעגאסן, מיינט דאס נישט אז ער מוז יעצט צוריק אנהייבן, אה, נאכאמאל פר, נאכאמאל קטורת, נאכאמאל שעיר, די גאנצע זאך. יעדע זאך איז א סעט פאר זיך, וכן בהיכל, אז ס'איז געשען אין די היכל, הייבסטו אן נאכאמאל די שפריצונג פונעם היכל אליינס, אבער דו גייסט נישט נאכאמאל צוריק איבערמאכן די גאנצע ארבעט אין קדשי קדשים אינעווייניג. וכן במזבח הזהב, די זעלבע זאך איז אויך ביי מזבח הזהב, ווען ער שטייט ביים מזבח, ס'האט זיך אויסגעגאסן דעם דם, פיין, דם הפר, מאכט איבער דעם דם הפר, און ער הייבט אן נאכאמאל פון פריש, איינס, צוויי, דריי, פיר, פינף, זעקס, זיבן. שכולן כפרה בפני עצמה, און דאס איז די חידוש, יעדע סעט איז פאר זיך אליינס, קדשי קדשים איז פאר זיך אליינס, היכל איז פאר זיך אליינס, די קליינע מזבח איז פאר זיך אליינס, און ווי עס זאל נאר שטיין דארף עס זיך אנהייבן פון פריש, אבער נישט אז ער מאכט פשוט ווייטער ווי ער האלט געהאלטן. רבי אליעזר ורבי שמעון אומרים, רבי אליעזר און רבי שמעון זיי קריגן זיך און זיי זאגן ניין, ממקום שפסק משם הוא מתחיל. א אינטערעסאנטע זאך. זיי זאגן אז דו האלטסט אינמיטן. דו שטייסט ביים פרוכת, דו האסט געשפריצט אויפן פרוכת. אחת למעלה, אחת ואחת, אחת ושתיים, אחת ושלוש, ס'גיסט זיך אויס. זאגט ער א מודיגע חידוש, גיי צוריק ארויס, ברענג דיך א פרישע דם, און מאך פשוט ווייטער, אחת וארבע, אחת וחמש, אחת ושש, אחת ושבע, דאס הייסט דו מאכסט נישט איבער די גאנצע סעט, פון ווי דו האסט אפגעלאזט, פון דארטן מאכסטו ווייטער, און דו דארפסט נישט צוריק גיין איבערמאכן דעם גאנצן סעט. און די גמרא אויפן נעקסטן שיעור מ'וועט דאך וועלן ווייטער זען ווער האלט פונקטליך וואס, וואס קען איך יא צוריק גיין, וואו קען איך נישט צוריק גיין, וואו קען איך יא מאכן א טעות און וואו קען איך נישט מאכן א טעות.